ערנסט האָט אַ פֿאַרכמורטער געקליבן פֿון דער נאַסער ערד די שטיקלעך פֿון ציגאַרעטן, װאָס ער האָט אין אָװנט אַװעקגעװאָרפֿן, כּדי אױסצוטריקענען זײ און פֿאַרדרײען אַ ציגאַרעט. ראָזעלין איז אים נאָכגעגאַנגען און געקוקט אים אין די אױגן אַרײַן מיט דער הכנעה פֿון אַ הונט, װאָס האָט אָפּגעטאָן אַ שלעכטע זאַך און געקראָגן אַ חלק דערפֿאַר. שװײַגנדיק איז יעדער באַזונדער אַרױס צום װעג, װוּ די מאַשין איז געשטאַנען אַ פֿאַררעגנטע. ערנסט האָט זיך ווידער אויסגעלייגט אויף דער פֿײַכטער ערד אונטער דער מאַשין, געמײַסטערוועט, געקלאַפּט, געשאָלטן דעם לוסטיקן דזשימי מיט אַלע קללות פֿון דער וועלט, אָבער זי האָט קיין סימן פֿון לעבן נישט געגעבן. מיט אַ מאָל האָט ער האַסטיק אויסגעשפּיגן אין אָפֿענעם מאָטאָר אַרײַן. כ'גיי זוכן אַ הייק אין שטאָט, האָט ער געזאָגט, אָפּווישנדיק די אויסגעשמירטע הענט אין נאַסן גראָז. דאָ איז גאָר נישטאָ וואָס צו טאָן אין די גאָטפֿאַרדאַמטע בערג.

גיי, האט יעגאר איר געהייסן. זי האט געפאלגט. יעגאר האט געזען ווי די אוועקגייענדיגע ווערן אלץ קלענער און קלענער. דאס לעצטע האט פאר אים א שיין געטאן דער שפיץ פון לאטעס פארביג קאפטיכל און פארשוואונדן. ער האט זיך ביי קיין אופן נישט געקענט גלייבן אַז אָט די פֿרעמדע, פֿאַרשוווּנדענע פֿרוי איז בלויז מיט צוויי נעכט פֿריִער געווען זײַן געליבטע, געטיילט מיט אים דאָס געלעגער אונטער הענגעדיקן פֿעלז. לעבן אים איז געשטאַנען די מאַשין זײַנע, אַ לעבנסלאָזע, אַ נאַסע, אַן איבעריקע, אַ חורבן ווי ער אַליין. דער פֿוקסן-עק, וואָס איז צוגעבונדן געוואָרן אויף מזל, איז נאָכגעהאַנגען נאַס און אַראָפּגעלאָזט, ווי אַן עק בײַ אַ חולה הונט. מאַשינען זענען פֿון צײַט צו צײַט דורכגעלאָפֿן, יעגאר האט אין זיין געפאלנקייט נישט געהאט דעם מוט אפצושטעלן עמיצן און בעטן הילף. א בייניגער, אויסגעוואקסענער טראק טרייבער האט זיך אליין אפגעשטעלט. וואטס די טראבל, סאני? האט ער געפרעגט מיט א פארדומפטן קול וואס איז פארשלונגען געווארן פון דער פייפ וואס ער האט גערויכערט, און נישט ווארטנדיג אויף קיין ענטפער אריינגעשטעקט דעם קאפ אינעם מאטאר. דער רעגן האָט גענומען גיסן שטאַרקער. דער אױסגעװאַקסענער מאַן האָט זיך נישט געמאַכט דערפֿון. נישט ער האָט זיך געבײזערט, נישט ער האָט געשאָלטן, נישט ער האָט געשפּיגן. ער האָט בלױז געדולדיק באַטראַכט יעדן טײל, אױסגעװישט די פֿײַכטקײט, גערײניקט, אָפּגעשרױפֿט שרײַפֿלעך, צוגעשרױפֿט. פּלוצלינג האָט דער מאָטאָר גענומען קרעקן זיך, קרעכצן און זידן. דעם מאַנס נאַס פּנים האָט געשײַנט. גוד לאָק! האָט ער נאָכגעשריגן פֿון טראָק אַרױס. יעגאר האט זיך אוועקגעזעצט ביים רעדל און א פארווירטער עס געהאלטן אין האנט. ער איז געווען אליין, אן פריינט, אן געלט, אן לייסענס, אן אן אדרעס, אן א ציל. אליין נישט וויסנדיג וואוהין ער פארט, האט ער גענומען טרייבן פאראויס איבערן נאסן געדרייטן וועג צווישן די בערג. קאַפּיטל פֿיר און פֿערציק, װי אַ פֿאַרבלאָנדזשעטער שטוב-הונט, װאָס יאָגט זיך אומרויִק מיט אױסגעשפּיצטע אױערן און אַ ניוכענדיקער נאָז איבער װעגן און שטעגן און קען זיך קײן אָרט נישט געפֿינען צװישן די אַלטע, אױספּראָבירטע גאַסן-הינט אין זײַן האַרט, הפֿקרדיק לעבן, אָן אַ באַלעבאָס, אָן אַ הײם.

און ווי נאר ער וועט קריגן ארבעט אין דער געגנט, וועט ער מיט דאנק אפגעבן די קליינע הלוואה. דער געזאלין-מאן, אויסגעפוצט אין זיין שווארץ-לעדערן רעקל, אויף וועלכן עס איז געווען אויסגעצייכנט מען זאל אים רופן דזשאני, האט זיך אפילו נישט גענומען די מי צו ענטפערן א ווארט אויף דעם יינגלערישן פארשלאג. ער האט בלויז שווייגנדיק באטראכט מיט שפאט דאס אויסגעצויגענע בחור'ל, וואס וויל געזאלין אויף בארג, ווי מען באטראכט א חסר דעה. און ער האט זיך גענומען ווייטער פוצן א מאשין וואס איז געווען פארבלאטיגט פון שלעכטן וועטער. דאס וואס דער מענטש האט אים אפילו נישט געענטפערט, האט יעגאר'ן ביי דער זיבעטער ריפ א צי געגעבן. א דם שונא איז ער גלייך געווארן דעם געזאלין מאן, אים, און זיין לעדערן שניפסל, און דעם אויסגענייטן דזשאני אויף זיין רעקל, און די צוגעשניטענע וואנצעלעך זיינע, וואס האבן ווי א געדרייט שלענגל באדעקט זיין לאנגע אויבערשטע שווייגנדיגע ליפ. און אלעס האט אים געקיצלט א שפיי צו טון און אוועק צו גיין וואס גיכער פון דעם פלאץ, אבער עס איז נישט געווען מיט וואס אוועק צו גיין, יעגאר האט געמוזט אראפ שלינגען דעם שפיי צוזאמען מיט דער בושה. איך וועל אפפוצן די מאשין פאר אייך סער האט ער געזאגט א געפאלענער. דער געזאָלין-מאַן מיטן לעדערנעם שניפּסל האָט ווײַטער נישט געענטפֿערט און געטאָן זײַן אַרבעט. יעגאָר האָט שוין געזען, אַז ער וועט גאָר נישט קריגן בײַ דעם מענטש אַ חוץ דערנידעריקונג, און ער האָט אַרויסגענומען די פּען, וואָס ער האָט געקראָגן אַ מתּנה פֿון דער מוטער זײַנער, און פֿאָרגעלייגט זי פֿאַר עטלעכע גאַלאָן געזאָלין. אָבער דער אויסגעפּוצטער מאַן האָט אַלץ אים נישט געענטפֿערט. ערשט ווען יעגאָר האָט אים פֿאָרגעלייגט אַוועקצוגעבן דאָס נויט-ראָד, דאס צוקנאקטע אויסגעריבענע ראד וואס איז געווען צוגעפעסטיגט צו דער מאשין פון הינטן, האט ער צוויי ווערטער, גענוי צוויי, ארויסגערעדט, צוויי גאלאן, האט ער געזאגט. יעגאר איז פון דעם נידעריגן אנבאט אזוי אראפגעפאלן, אז ער האט אפילו נישט געבעטן מער אנצופילן דעם טענק, ווי ער האט עס בדעה געהאט. גיט מיר כאטש פינף, סער, האט ער געמורמלט פארלעגן. דער גאזאלין-מאן האט שוין מער גארנישט געענטפערט דערויף, און צוריקגעגאנגען צו זיין מאשין. יעגאר איז איינגעגאנגען אויף צוויי. נעם אראפ די שמאטע און לייג זי אוועק אין ווינקל, האט דער געזאלין-מאן באפוילן. דער פארביקער געס-זייגער האט אפגעקלונגען צוויי קלונג צום טאקט. נאכדעם זענען די באליידיגונגען געגאנגען כסדר אויף טריט און שריט. ווילאנג די צוויי גאלאן געזאלין האבן געדינט האט יעגאר אפט אפגעשטעלט זיך ביי פארמס און אין זיין אויסלענדישן ענגליש באגלייט מיט סער'ס זייער איידל געפרעגט ביי פארמערס וועגן ארבעט וואס עס זאל נישט זיין אבער ווי די געזאלין פארקויפער אזוי זענען אויך די פארמערס געווען קארג אויף א ווארט און נישט געוואלט אפילו רעדן מיט אים. רויכערנדיג זייערע פייפס האבן זיי באטראכט שווייגנדיג דאס דין אויסגעוואקסן בחור'ל וואס האט נישט אויסגעזען צו זיין קיין ארבעטס מענטש און געשאקלט מיט די קעפ אויף ניין בלויז איין פארמער איז געווען בארעדעוודיגער און אים געהייסן ווייזן זיך די הענט יעגאר האט די הענט נישט געוויזן דער פארמער האט זיי אליין גענומען אין זיין פארמערישע האנט אריין און זיי צוריקגעלייגט ווי מען לייגט אוועק א גלעזערנע זאך. אין מורא נישט צו צעברעכן זי. איך דארף א פארם האנט, נישט קיין קאלעדזש בוי, האט דער פארמער געזאגט. איך בין נישט קיין קאלעדזש בוי, סער, האט יעגאר געענטפערט. דאס איז דער פלאץ וואו דו באלאנגסט בוי, האט דער פארמער אים געגעבן אן עצה. יעגאר איז געפארן ווייטער. די פען וואס דער געזאלין מאן האט נישט געוואלט נעמען איז אים צוניץ געקומען אין אנקל טאם'ס קעכין, אין קליינעם פליגן באדעקטן רעסטוראנטל, וועמענס באלעבאס א גרעק מיט שווארץ האריגע פארקאשערטע הענט האט אים געגעבן דערפאר צוויי האמבורגערס מיט א קאפע. אן אנגעזעטיגטער האט יעגאר גענומען ווייטער אפשטעלן זיך ביי הייזער, אבער קיין ארבעט אויף די וועגן איז אלץ נישט געווען צו קריגן. אין ווייטערדיגן געזאלין סטעישן צו וועלכן ער האט זיך מיטן לעצטן טראפן געז דערשלעפט האט ער שוין נישט פרובירט ריידן וועגן געזאלין אויף קרעדיט, ער האט שוין געוואוסט וואס אט די פליסיגקייט מיינט, עס איז שוין אויך מער גארנישט געווען וואס פון דער מאשין אראפצונעמען און יעגאר האט פארגעלייגט די מאשין אליין. תחילת האט דער באלעבאס נישט געוואלט הערן, זיין געשעפט איז צו פארקויפן געזאלין נישט אויפצוקויפן ברוך, דערמיט דארף מען גיין צו פעדלער פון אלט אייזן, שפעטער איז ער בעסער געווארן און געהייסן אוועקשטעלן די חורבה פאר פינף דאלער, יעגאר האט שעמעוודיג דערציילט אז ער האט נישט לאנג באצאלט פאר איר צוואנציג דאלער, דער געזאלין מאן האט געלאכט פון אים, גוט פארן סוחר האט ער געענטפערט דערויף. יעגאר האט נישט געהאט קיין אנדער ברירה ווי איבערצולאזן די מאשין מיטן פוקסן עק וואס האט אים געדארפט ברענגען מזל, און מיטן רענצל אין איין האנט, מיטן אויסגעוואקסענעם רעגן מאנטל אין דער אנדערער האנט, און מיט פינף דאלער אין קעשענע, געלאזט זיך הייקען איבער די וועגן. א פליכטלינג האבן אים געפרעגט טרייבער פון מאשינען וואס האבן אים מיטגענומען א שטיקל וועג. נאו סער, האט יעגאר געענטפערט מיט א שארפן דייטשן אקצענט, באליידיגט דערפון וואס מען דערקענט אין אים א פארטריבענעם. אזוי האט ער אויך נישט אויסגעגעבן זיך אין די אידישע זומער פלעצער וואו ער האט געפרעגט אויף ארבעט, און די מענטשן האבן אויסגעפונען אין אים דעם צד פון וועלכן ער איז אנטלאפן. ער איז געפארן אלץ ווייטער און ווייטער, וואו נאר מאשינען האבן אים מיטגענומען. אים איז געווען אלץ איינס וואו ער גייט. צוזאמען מיט אים איז מיטגעגאנגען זיין עלנט און שפלות און בזיונות. די בזיונות פון א מענטש אן געלט אין קעשענע, אן כוחות אין די פויסטן. ווילאנג עס איז געווען ווארעם האט ער דורכגעשלעפט זיך אין זיין וואגלען, געפינענדיג זיין שפייז און באליידיגונג פון ארט צו ארט, פון געגנט צו געגנט. אמאל האט ער געוואשן געפעס אין א זומער פלאץ וואו ער איז געשטאנען פון פארטאג ביז שפעט אין דער נאכט איינגעטונקען אין פעטס מושב און געשטאנק, ביז מען האט אויסגעפונען אז ער איז אי צו פאמעליך אי ער צעברעכט צופיל כלים און מען האט אים געגעבן דעם וועג. דערפאר האט ער אפגעגעסן א טאג און געקראגן א דאלער אדער צוויי אין קעשענע מיט וואס ער האט געקענט ארומשלעפן זיך ווייטער עטליכע טעג. אמאל האט ער געקראגן ארבעט אויף א פארם ביי צונויפנעמען היי, ביז דער פארמער האט זיך ארומגעזעהן אז ער ווייסט נישט ווי אזוי צו האלטן א היי גאפל אין דער האנט און אים געהייסן גיין פון וואנען ער איז געקומען. אבער ביז וואס ווען האט ער דערווייל איבערגענעכטיגט אין שייער און געגעסן דריי מאלצייטן א טאג. איינמאל האט ער אפילו געקראגן ארבעט ביים צונויפקלייבן אראפגעפאלענע עפל אין א סאד ביי וואס ער האט אפגעארבעט א גאנצע וואך מיט אמאל כאטש ער האט געהאט אסאך ווייטאג אין די זייטן פון בויגן זיך, צו וואס ער איז נישט געווען געוואוינט, און קיין גרויס שנעלקייט אין זיין ארבעט נישט ארויסגעוויזן, האט מען אים געהאלטן אויף דעם פלאץ, פאר וואס ער האט געקראגן עסן א דאלער א טאג און שלאפן אין שייער. אבער די אנדערע ארבעטער האבן זיך געטשעפעט צו אים, חוזק געמאכט פון זיין אויסלענדישן ענגליש, פון זיין שטאטישן אויסזען, און פון זיין אויסגעצויגענער איידלקייט. איבערהויפט איז אים דערגאנגען די יארן אן עלטערער טרעמפ, א שיקער און קארטן שפילער, וואס האט פון אים פארלאנגט געלט אויף וויסקי און געשאפט זיך מיט אים ווי מיט א משרת. יעגער האט געוואלט איינקויפן זיך ביי אים און געשפילט מיט אים אין קארטן ווי יענער האט עס פון אים פארלאנגט. ער האט א האלבע וואך לוין פארשפילט, אבער דער טרעמפ איז נישט בעסער געווארן און ווייטער געטשעפעט זיך. ער האט אים אפילו ארויסגערופן צו א געשלעג, צושטייענדיג צו אים אז ער האט אים באליידיגט. די ארבעטער האבן געקוואלן פון נחת און ארומגעשטעלט זיך אין א רעדל צוצוזען די מלחמה. יעגער האט אפילו נישט איינגעשטעלט זיך צוצוגיין נאענט צו דעם עלטערן און צעוואקסענעם שלעגער, און איז אוועק פון פלאץ, באגלייט פון געלעכטער און חוזק.

די איינציגע זאך וואס איז אים פארבליבן פון אלץ, און א שווערע מחשבה האט אים געעגבערט אין קאפ, אז ער וועט זיך דארט זארגן וועגן אים, ארומזוכן אים, און אז ער וואלט געדארפט אנשרייבן צו איר עטליכע ווערטער. אבער ער האט די עטליכע ווערטער נישט אנגעשריבן. וואס מער טעג עס זענען פארביי, און ער האט פון זיך נישט געלאזט וויסן, אלץ שווערער איז געווארן פאר אים צו טון עס. די הפקרות צו אלץ און אלעמען, און מער פון אלץ צו זיך אליין, האט אים ארומגענומען אין זיין עלנד. ער איז געווארן אפגעלאזן, פארווארלאזט, און כאטש ער האט געליטן פון דער פארווארלאזטקייט, איז זי אים אויך געווארן אייגן, און ער האט זיך נישט געקענט שיידן מיט איר. ער האט געהאלטן אין וואגלען, שלעפן זיך וואו געטאגט נישט גענעכטיגט, זיין דאך איז געווען דער הימל, זיינע ווענט די בערג. אין די גרינע בערג, וואס האבן געצירט זיך איצט אין אלערליי קאלירן, רויט, געל און גאלד, האבן די טעג גענומען ווערן קורץ און די נעכט לאנג און קאלט. פון די זומער פלעצער זענען זיך די מענטשן צעלאפן אין שטאט אריין. איין הויז נאכן צווייטן האט זיך געשלאסן. הארבסט געוועבן האבן זיך געטראגן אין דער לופטן און געטשעפעט זיך צו אלץ.

זיינע שיך זענען געווען צעריסן און צעלעכערט פון ארומוואנדערן איבער די שטיינערנע וועגן, זיין העמד אויפן לייב איז געווען שמוציג, זיינע באקן נישט ראזירט, זיינע האר נישט געשוירן, זיינע הויזן צעטעפעט ביי די ברעגן, פארמערס האבן אים נישט אריינגעלאזט אין שטוב ווען ער האט זיך אפגעשטעלט פרעגן וועגן א טאג ארבעט, פארמערקעס האבן זיך דערשראקן פאר אים, הינט, די אייביגע שונאים פון ארעמע און אפגעריסענע, האבן געבילט אויף אים, לצים האבן גענומען חוזק מאכן פון זיין הילך, זעענדיג אים אראפשלעפן זיך אין זיין אויסגעוואקסענעם אויסלענדישן רעגן-מאנטל, מיטן רענצל אין האנט, האבן זיי געוואונקען צו אים און געפייפט, העי, רעינקאוט, קויף דיר א לימוזין, וועט דיר זיין באקוועמער אין וועג. טרייבערס פון בעסערע מאשינען האבן מורא געהאט צו געבן אים א היטש, ווען ער האט געגעבן די סימנים מיט אן אויסגעשטרעקטן פינגער, אז ער וויל צוריק גיין צו דער ריכטונג פון ניו יארק, בלויז טראק דרייווערס האבן אים פון צייט צו צייט מיטגענומען א שטיקל וועג און אפילו מכבד געווען מיט א ציגארעט, איינער פון זיי האט אים מיטגענומען ביז אין סאמע שטאט אריין און אים אראפגעלאזט ביים פיש מארק אויפן האפן וואו ער האט זיך אפגעשטעלט פאר די עטליכע טעג און נעכט וואס יעגער האט ארומגעוואגלט ארום האפן האט ער געהאלטן אין איין אויסשעלן זיך, אויסטון פון זיך יעדער זכר און סימן פון פריערדיגן לעבן. צום ערשט האט ער פארקויפט דאס זייגערל זיינס פאר א קוואדער, און אין זיין אויסגעהונגערטקייט דאס גאנצע געלט אויסגעגעבן מיטאמאל אין אן איטאליענישן רעסטוראנדל וואס איז געווען געפאקט מיט לאסט טרעגערס מאטראסן און שיכורים. דערנאך האט ער פארהאנדלט די עטליכע שמוציגע העמדער וואס ער האט נאך געהאט אין דער וואליזע. צו א ניקל א שטיק האט אים אן אלד קלאוד מאן געגעבן פאר זיי. יעגער האט שוין מער נישט געדארפט די אפגעטראגענע וואליזע זיינע, און ער האט זי צוגעגעבן צו די העמדער, פאר וואס דער הענדלער האט אים געגעבן א דיים א צולאג. בלויז אין אויסגעוואקסענעם אויסלענדישן רעגן-מאנטל האט ער זיך ארומגעשלעפט אין געדיכטעניש פון טרעגערס, מאטראסן, וואגאבונדן און טראק-דרייווער. איינזאפנדיג אין זיך די ריחות פון נישט פרישע פיש, צוגעפוילטע אויבסט, רויך און געזאלין. די פייפערייען פון די לאסט שיפן האבן אים גערופן. אפשר האט איר פאר מיר ארבעט אויף א שיף, סער? האט ער געפרעגט ביי ים לייט ארום ברעג. די ים מענטשן האבן גערויכערט שווייגנדיג זייערע פייפס און אפילו זיך נישט אומגעקוקט אויף אים. ער איז געגאנגען פון פלאץ צו פלאץ. דער עלנט האט אים געטראגן. ביינאכט האט ער גענומען א בעטל אין איינע פון די האטעלן פאר ארעמע מאטראסן און שלעפערס, און פאר א דיים אפגעשלאפן א נאכט, ווען ער האט שוין גארנישט געהאט מער וואס אראפצונעמען פון זיך, און געבליבן בלויז מיט זיין אויסגעמאגערטן קערפער און מיט זיין עלנט, איז ער אוועק פון האפן און גענומען ארומוואגלען איבער אנדערע געגנטן פון דער שטאט. די הארבסטיגע שטאט איז געווען געדיכט און רוישיג. איבער די האנדלס-גאסן ארום די דעפארטמענט-הייזער האבן כוואליעס מענטשן זיך געשארט, מערסטנס ווייבער, טראגענדיג מיט זיך זייערע מציאות וואס זיי האבן איינגעקויפט צום נייעם סעזאן, בלאנדע, טונקעלע, שווארצע, יונגע, אלטע, אין טייערע פוטערס און אין לייכטע הארבסט-רעקלען, אין פראכט-אויטאמאבילן געפירט פון שאפערס, אין אנגעשטאפטע באסעס, אין ביליגע מאשינען, צו פוס, אַלע האָבן זיי זיך געטראָגן איבער די געדיכטע גאַסן, באַלאַגערט די געשעפֿטן, געקוקט אין די שוי-פֿענצטער, געגעסן מיט די אויגן די אויסגעשטעלטע ווײַבערישע שיינהייטן, די קליידער און דאָס צירונג, די הוטן און די זאָקן, די זײַדענע וועש און די קאָרסעטן, אַלץ וואָס איז געמאַכט געוואָרן צום האַרבסט-סעזאָן פֿאַר דעם ווײַבערישן מין. פון בענק, פון פאבריקן, פון אמטן און האנדלס-הייזער האבן מענער געשטראמט, איילנדיג צו רעסטאראנען, קאפעען, קאפעטעריעס. די מאדעלן אין די שוי-פענסטער האבן געשמייכלט זייער אייביג הילצערנעם שמייכל. איבער פילם-הייזער האבן ריזיגע פארביגע בילדער פון סטארס געלאכט אויף אלע צען. ראַדיאָס האָבן זיך געריסן דורך טיר און טויער, פּיקעטס מיט זייערע פּלאַקאַטן האָבן זיך געדרייט אין הקפות, פּאָליסלייט האָבן אָפּגערייניגט די גאַס, דורכצולאָזן אַ פּאַראַד פון שרייענדיקע און טומלענדיקע אויטאָמאָבילן, וואָס האָבן מיט אויפשריפטן און דורך הילכעס געלאָזט וויסן, אַז מ'זאָל וויילן פּעטריק טעילאָר, טשאַרלי גאָלדבערג און ענטאָני ראָסאָ, וואָס זענען די געטרייסטע פֿאָטערס אין דער שטאָט.

פינאנץ אפטיילונגען אין די צייטונגען, אויסגעהאנגען אין פענסטער פון רעדאקציעס האבן דערציילט וועגן שטייגן פון אקציעס, וועגן גוטן הארבסט סעזאן, וועגן דער פארקלענערונג פון ארבעטסלאזיגקייט, וועגן דער העכערונג פון נאציאנאלן פארמעגן וואס מאכט אויס מיט הונדערט דאלער מער אויף א מענטש ווי אין די פריערדיגע יארן. יעגאר האט נישט געהאט קיין איין סענט אין קעשענע פון זיין אויסגעוואקסענעם רעגן מאנטל. די פיגורן אין די שויפענסטער, אויסגעפראנטעוועטע אין זייער שפאגל נייע קליידער, היט און שיך, האבן געלאכט פון אים מיט אפענע מיילער. פון די אפענע קאפעטעריעס האבן די ריחות פון געשמאקע מאכלים גערייצט זיין ליידיגן מאגן צו חלשות געשלאגן. ער האט געהאלטן אין איין גיין גאס איין גאס אויס, אליין נישט וויסנדיג צוליב וואס און ווען.

נאָך די לאַנגע זומער-חדשים פֿון היץ און פֿוילקייט האָט מען אַ גרויסן קאַמף דערוואַרט דעם אָוונט, דעם ערשטן האַרבסטיקן פֿויסטן-קאַמף צווישן די צוויי ליבלינגען פֿון לאַנד איבער דער רעכט אָנגערופֿן צו ווערן ערשטער קעמפֿער. אַרום מעדיסאָן סקווער גאַרדן האָבן די אויטאָמאָבילן זיך אַזוי אָנגעשטופּט, אַז זיי האָבן זיך נישט געקענט באַוועגן אין געדיכטעניש. פֿוסגייער האָבן זיך געטראָגן אין כוואַליעס, געשטופּט זיך, געשטויסן, געשטאַנען אין רייען, באַלאַגערט די טראָטואַרן, געטומלט און געקאָכט זיך.

טרײַבערס האָבן קײן ראַדיאָס אין זײערע מאַשינען נישט געהאַט, האָבן געהאַלטן זיך נאָענט בײַ די ראַדיאָ-באַזיצנדיקע מאַשינען, כּדי נישט צו פֿאַרפֿעלן אַ װאָרט פֿון די ראַשיקע באַריכטן. בײַ קאַפֿעען, רעסטאָראַנען, קאַפֿעטעריעס, אײַזקרעם-בײַדלעך, בײַ יעדער װינקל גאַס זענען גרופּקעס מענטשן געשטאַנען, געװעט זיך, געמאַכט מיט די הענט, גערעדט, געשפּאַרט זיך און צוגעהערט זיך צו די ראַדיאָ-הילכער פֿון די אָפֿענע קראָמען.

כאָטש די מענטשן זײַנען געװען פֿול מיט רױש און טומל און לעבן, האָבן זיך יעגאָרן אױסגעװיזן װי נישט רעאַל, װי אַ מחנה מאַריאָנעטן, באַװעגט זיך פֿון אַ אומזעבאַרע נעץ דראָטן, געטריבן פֿון אַ גרױסער אומזעבאַרער האַנט. ער האָט זיך גאָרנישט אָנגעהערט מיט דער גרױסער פֿרעמדער טומלדיקער שטײנערנער שטאָט, װי זי האָט זיך נישט אָנגעהערט מיט אים. װי ראַשיק די שטאָט איז געװען, װען דער קאַמף איז אָנגעגאַנגען, אַזױ איז זי באַלד שטום געװאָרן, װען דער קאַמף האָט זיך געענדיקט. גיך האָבן זיך די גאַסן אָפּגערײניקט, בלױז שאָלן פֿון ניסלעך, פּאַפּירלעך פֿון קאָנפֿעקטן און אַװעקגעװאָרפֿענע צײַטונגען זענען געבליבן. דער רעגן, װאָס האָט גענומען גיסן, האָט די לעצטע סימנים אָפּגעװישט. מענטשן האָבן געאײַלט אַהײם. פּאָליסלײַט האָבן געבלישטשעט אין זײערע גומענע רעגן-מאַנטלען מיט אױפֿגעשטעלטע קאַפּושאָנען, װאָס זײ האָבן אַרױפֿגעצױגן אױף זיך. אַפֿילו הינט האָבן געאײַלט אַהײם. יעגאָר האָט נישט אױפֿגעהערט װאָגלען איבער די נאַסע גאַסן. דאָס װאַסער איז אים אַרײַן דורך די געלעכערטע שיך און נאַס געמאַכט זײַנע פֿיס. דער רעגן האָט אים געװאַשן דעם אָפּגעדעקטן נישט געשױרענעם קאָפּ, אַרײַנגערונען דורכן קאָלנער אין לײַב, װאָס האָט פֿון הונגער, מידקײט, שמוץ און אױסגעצערטקײט געפֿרירט און געשװיצט גלײַכצײַטיק. אָבער ער האָט נישט אױפֿגעהערט צו גײן, װײקן זיך אין רעגן, כאָטש ער האָט געקענט אױסבאַהאַלטן זיך אין אַן אײַנגאַנג פֿון אַ סאָבװײ.

גאָרנישט קײן גוטס האָט זי אָנגעזאָגט די לאַנגע נאַסע האַרבסט-נאַכט. דורך איר טריבקײט האָבן אָפֿט זיך דורכגעשניטן גרילציקע סיגנאַלן פֿון אַמבולאַנסן, װאָס האָבן געאײַלט צו צוזאַמענשטױסענע מאַשינען, צו אַנדערע אומגליקן, װאָס נאַכט און רעגן טראָגן מיט זיך. אויף אַ ווײַל איז יעגאָרן אײַנגעפֿאַלן, ער זאָל זיך אונטערגעבן און אַהיים גיין. אין זײַן אָפּשטעלן זיך האָט ער ערשט דערפֿילט די גאַנצע מידקייט, דעם עלנט און האָפֿנונגסלאָזיקייט. דער הונגער האָט געשריִען אין זײַן בלוט. די נאַסע מלבושים האָבן געקלעפּט צו זײַן לײַב און געפֿרירט עס. די נאַסקייט האָט אים אַזוי אַרומגענומען, אַז זי האָט אויף אַ צייט יעדע עקשנות און שטאָלץ אויסגעקילט אין אים, אַפילו דעם האַס אויסגעוועפּט. עס איז מער גאָרנישט געבליבן אין גליווערדיקן יונגלערישן גוף, אַחוץ איין ווילן, אַראָפּצוּװאַרפֿן פֿוּן זיך די קלעפּיקע קלײדער, אױסטאָן די נאַסע שיך, באַנעצן מיט אַ גלאָז װאַרעמס דעם אױסגעטריקנטן הײזעריקן האַלדז, אַרײַנװאַרפֿן זיך אין אַ בעט, אױסציִען די פֿיס, די מידע און נאַסע, און אײַנשלאָפֿן. דער װילן איז געװען בײַ אים אַזױ גרױס, אַז ער איז גרײט געװען אַפֿילו אױסצוּשטרעקן אַ האַנט און בעטן אַ ניקל, אַבי צוּ האָבן מיט װאָס אַהײם צוּ פֿאָרן. ער איז צוגעגאנגען צום קאסירער פון סאבוועי און מיט אן אראפגעלאזטן קאפ געבעטן ער זאל אים אויסלייען א ניקל. סער, איך האב פארלוירן מיין געלט האט ער געבעטלט, איך האב ווייט אהיים צו פארן. כ'קען גארנישט העלפן דערצו, האט דער קאסירער געזאגט, ציילנדיג ניקלס, אסאך ניקלס. כ'וועל אפברענגען, סער, ביי מיין עהרן ווארט, האט ער זיך ווייטער געבעטן אין זיין שיפליס. דאס זאגן אלע טרעמפס, אבער קיינער ברענגט נישט צוריק, האט דער קאסירער געענטפערט און נאך גיכער גענומען ארויסווארפן ניקלס פון א זעקל ארויס. יעגאר האט דערפילט א ברי אין קערפער, א פלאם פון בושה און צארן. דאס האט אנגעווארעמט זיין בלוט, זיין גליווערנדיג בלוט. אַן אימפּעט האָט אים אַרומגענומען, אַ נײַער כּוח צו װאָגלען. ער איז געװען אין כּעס אױף זיך אַלײן, װאָס ס'איז אים גאָר אײַנגעפֿאַלן אַזאַ געדאַנק אונטערצוגעבן זיך. אַלץ, נאָר נישט צוריקגײן, האָט ער געטראַכט מיט עקשנות. אַלץ, נאָר נישט װײַזן זיך אין זײַן געפֿאַלנקײט, אין זײַן נױט און הכנעה. ער האָט זיך געלאָזט גײן איבער דעם לאַנגן סאָבװײ-גאַנג. אין גײן האָט ער זיך װידער דערפֿילט. פלוצלינג ווען דער קאסירער איז געווען פארטאן שטארק אין ציילן זיינע ניקלס, האט יעגאר דורכגע'גנב'עט זיך דורכ'ן טירל אויף וועלכן עס איז געווען אנגעשריבן אז עס איז בלויז פאר ארויסגיין און אז אריינגיין דורך דעם איז פארבאטן. אים איז געווען אלץ איינס איצט צי מען וועט אים כאפן. מען האָט אים נישט געזען. דער קליינער געוואַגטער פֿאַרבאָטענער שריט האָט אַרויסגענומען די הכנעה פֿון אים און אָנגעפֿילט אים מיט דרייסטקייט אויף איר אָרט. ער איז אַריין אין אָנקומענדיקן צוג, אָבער נישט אין דעם, וואָס פֿירט אַהיים, נאָר אין דעם, וואָס פֿירט צו אַ פֿאַרקערטער ריכטונג, צו דער זייט פֿון לאָנג-איילענד. אין דער טריבער איינזאמקייט זיינער האט א לעצטער פונק אויפגעלויכטן דאקטער צערבע. דאס איז ער שולדיג אין זיין נויט און עלנט, ער וואס האט אים אפגענארט, אויסגענוצט אים און דערנאך ארויסגעווארפן ווי מען ווארפט ארויס אן אויסגעריבענעם בעזים א שמאטע. אפילו זען האט ער אים נישט געוואלט מער. אנגעזאגט די מענטשן אין ביורא מען זאל אים נישט אריינלאזן. צוליב אים האט ער מיט דער שטופ איבערגעריסן צוליב וועם איז ער איצט אזוי עלנד און איינזאם און איבעריג אויף דער וועלט? צוליב וועם האט ער געטון זאכן וואס זענען אים געווען דערווידער, דערפאר ווייל ער האט אים געגלויבט, אנפארטרויט זיך אים? צוליב וועם איז ער פארשטויסן געווארן? אין זיין עלנד האט ער אפילו גענומען אליין גלויבן איצט אין ליגן אז ער איז ארעסטירט געווארן, אויסגעפארשט געווארן, און צו אים וועט ער גיין איצט פאדערן זיין רעכט, מאנען דאס וואס איז אים פארשפראכן געווארן. אויב ער האט צו קיינעם מער נישט צו גיין, האט ער די רעכט צו גיין צו דעם וועמען ער האט געדינט און נישט באלוינט געווארן דערפאר. ער האט געמיינט דער קליינער שלויער מאן אז ער וועט אים ארויסווארפן ווי מען ווארפט ארויס אן אלטע שמאטע, אז ער וועט זיך אויסבאהאלטן פון אים, אבער ער האט א טעות, ער וועט אים ווייזן אז געארג יואכימ האלבעק איז נישט אזעלכער וואס מען נעמט אים ווען מען וויל און מען ווארפט אים ווען מען וויל, שוין וועט ער גיין צו אים, גיין מאנען זיינס, פאדערן זיין רעכט.

אין מאָנאָטאָנעם גערויש פֿון ווינט און צווײַגן האָבן זיך דורכגעשלאָגן ווייכע טענער פֿון אַ פּיאַנע. מיט אַ מאָל האָט זיך פֿון אַ טיר אַ שוואַרצע דינסט אַרויסגעלאָזט מיט אַ הונט און געבייזערט זיך אויף אים, ער זאָל וואָס גיכער טאָן זײַן באַדערפֿעניש. אָ, טו איך שוין, דו פּאַסקודנע זאַך! האָט זי זיך געבייזערט אויף דעם כּלב, וואָס האָט אין רעגן צוריקגעוואָלט אין הויז, טו עס, ווײַל איך ווער פֿאַררעגנט!

פֿון דאַך האָט אַ שנירל װאַסער אים פֿאַרגנבֿעט זיך אונטערן קאָלנער פֿון רעגנמאַנטל און אים אַזאַ גליװער געטאָן, אַז ער איז שױן גרײט געװען אַװעקצוגײן, אָבער ער האָט זיך געשטאַרקט און אַ האַסטיקן דריק געטאָן בײַם גלעקל, דערשרעקנדיק זיך פֿאַרן קלונג, װאָס איז געקומען פֿון יענער זײַט.

וואס איז עס בוי? א טעלעגראמע? א רעגיסטרירטער בריוו? האט ער אין א שארפן אויסלענדישן ענגליש געפרעגט ביים גלאנציגן רעגן-מאנטל. ניין, דאס בין איך האט יעגער געענטפערט אין דייטש. איך, הער דאקטאר. דאָקטער צערבע האָט אָנגעשטעלט זײַנע שטאַרע אױגן אין דער טונקלקײט. אַ װײַלע האָט ער נישט דערקענט דעם מענטש אין דער טיר, ער האָט בלױז געזען אַ שטיק גלאַנציקע נאַסקײט. באַלד האָט ער אים דערקענט, און אַזאַ צאָרן האָט באַדעקט זײַן בלאַס פּנים אױף דעם אָנשיקעניש, װאָס האָט געװאַגט צו קומען אומגעריכט אין זײַן הױז אין אָט דער שפּעטער שעה, אַז ער האָט ערשט נישט געקענט קײן װאָרט אַרױסרעדן. זיי האָבן זיך בלויז באַטראַכט שווייגנדיק די צוויי מענטשן, איינער אין נאַסן רעגנמאַנטל, דער אַנדערער אין זיידענעם שלאָפראָק און שטעקשיך. באַלד איז דער מענטש אין זיידענעם שלאָפראָק געקומען צום וואָרט. זי זינט עס? האָט ער געפרעגט מיט כעס, כאָטש ער האָט אים דערקענט. זי? יעגאָר האָט גענומען שטאַמלען. איך האָב געמוזט זען, הער דאָקטער, זייער דרינגענדיק געמוזט זען. דאָקטער צערבעס. שטארע אויגן זענען געווען בלויז צארן. דערויף איז דא מיין ביורא, האט ער געענטפערט אין דער טיר. מיין היים איז מיין שלאס. אין זיין אויפרעגונג האט ער געהאט חשק צו פארהאקן די טיר פאר דער נאז פון דעם וואס האט געוואגט צו קומען אין זיין הויז. אבער יעגאר איז שוין געשטאנען אין דער האלב געעפנטער טיר, געשטאנען אומבאוועגליך,

נאַ, מאַכן זי דאָך צו די טיר! האָט ער געברומט. עס בלאָזט! יעגאָר האָט אַראָפּגעצויגן דעם רעגן-מאַנטל און אים אַוועקגעלייגט אין דרויסן פאַר דער טיר. נאָך דעם האָט ער גענומען ווישן די נאַסע שיך אין האָריקן טעפּעכל, וואָס האָט געהאַט אַ גאָטישן ווילקאָמען אויסגעדריקט אויף זיך. וואָס מער ער האָט געווישט די שיך, אַלץ מער איז גערונען פון זיי דורך אַלע לעכער.

ער האָט אַרויסגענומען פֿון רעקל אַ צעקנעטשטע צײַטונג, וואָס ער האָט ערגעץ געהאַט אויפֿגעקליבן פֿון אַ מיסטקאָרב אין גאַס, און פּרובירט אויסווישן אַ שנירל שמוציק וואַסער, וואָס עס האָט זיך גענומען שלענגלען אויף די ריינע ציגל. אָבער איידער ער האָט אויסגעווישט איין שנירל, האָט זיך אַ צווייטס אויסגעשלענגלט. מיט שולדיקייט האָט ער געקוקט הער דאָקטער אין די אויגן, שמייכלענדיק פֿאַרשעמט, כּדי צו געפֿינען אין יענעמס אויגן פֿאַרגעבונג איבער זײַן דלות און שמוץ. אבער דאקטער צערבעס אויגן זענען געווען שטאר און צארנדיג און פול מיט עקל, ווי מען האט עס צו א נאסן הונט וואס שלייערט זיך אריין אין א הויז. נישט נאר האבן זיי נישט צוריקגעשמייכלט צו דעם וואס האט געבעטן איינזעעניש, נאר זיי האבן נישט דורכגעלאזט קיין איין פלעק אויף דער געפלאסטערטער וועראנדע. יעגאָר האָט אין דעם שװײַגנדיקן רײנעם טרוקענעם מענטש דערזען נאָך שטאַרקער זײַן אײגענעם עלנט, און זײַן האַס צו אים איז נאָך שטאַרקער געװאָרן. ער האָט אױפֿגעהערט װישן די שיך און בלױז געשװיגן, האַרט פֿאַראַקשנט. דאָקטער צערבע איז אַרײַן אין קאַבינעט. יעגאָר איז אים נאָכגעגאַנגען, כאָטש מען האָט אים נישט געזאָגט עס צו טאָן. אין גרויסן קאַבינעט האָט אַ פֿײַער געברענט אין קאַמין. אויף אַ טישל איז געשטאַנען אַ טעלער מיט פֿרוכט, עטלעכע פֿלעשער. דאָס בילד פֿון אַ נאַקעטער פֿרוי אויף דער וואַנט איז געווען האַלב באַלויכטן, האַלב אין שאָטן. פֿון ווינקל האָט דער פּאָפּוגיי גענומען שרײַען מיט זײַן גאָרגלדיקער שטים, מאַלצײַט, הער דאָקטאָר, מאַלצײַט! דאָקטאָר צערבע האָט אים אײַנגעשטילט. מאַך דאָך דײַן שנאָבל צו, פּלוידער-זאַק!

צום ערשטן האט דאקטער צערבע אנגעהויבן גיין מיט בייזן, און מיט דעם וואס איז געקומען אין א שפעטער אוונט שעה מיט אזעלכע אומזיניגע פאדערונגען. חוץ דעם וואס אין אים האט טאקע געברענט די רוגזה אויף דעם אנשיקעניש וואס האט געוואגט אריינצודרינגען אין זיין שלאס, האט ער אויך געוואלט מיט בייזן אפשרעקן דעם פאר וועמען ער איז אומרואיג געווען אין דער רעגענדיגער נאכט.

אויף אמטליכע אנגעלעגנהייטן איז דא מיין ביורא, נישט מיין הויז! האט ער געשריען. נישט מיין הויז! נישט מיין הויז! כ'בין געגאנגען אין ביורא פיל מאל, אבער מען האט מיך נישט צוגעלאזט צו הער דאקטאר, האט יעגאר געענטפערט, איבערשטעלנדיג זיך פון איין מידן פוס אויפן אנדערן. דאס איז נישט קיין בארעכטיגונג אריינצורייסן זיך ביינאכט אין מיין הויז! האט דאקטאר צערבע געשטורעמט. איך. ווינטש נישט צו ווערן באלעסטיגט, איך וויל זיין אליין, גאנץ אליין. ער האט געווארט אז דער פארשוין זאל אוועקגיין, אבער יעגאר איז נישט געגאנגען, און איבערגעחזרט די אייגענע טענות וועגן דעם פארשפרעכן וואס מען האט אים געגעבן, און ער מאנט זיינס

ניין, הער דאקטאר האט יא צוגעזאגט, און איך פאדער מיינס, האט יעגאר געענטפערט אין זיין עקשנות. דאקטאר צערבע האט גענומען מיט א טאן העכער, הער אויס דו, האט ער געקאכט זיך, אויב דו האסט נישט אויף קיין נאכטלעגער, קען איך דיר געבן עטליכע סענט און גיי, ביי מיר איז נישט קיין אזיל פאר שלעפער, נאר מיין היים, מיין היים. האָט אַ קלאַפּ געטאָן אין טיש מיט דער פֿויסט, צו צעטומלען דעם נאַסן פּאַרשוין בײַ דער טיר. אָבער יעגאָר האָט זיך נישט נאָר נישט צוריקגערוקט, ער האָט אַפֿילו דערנענטערט זיך מיט אַ טריט פֿאָרויס און געבליבן שטיין אין זײַן עקשנות, קוקנדיק מיט אומהיימלעכע בלויע אויגן גלײַך פֿאַר זיך.

אָ, גאָטפֿאַרדאַמטער נאַכט! האָט ער געזאָגט, אַרײַנשטעקנדיק בײדע הענט אין די האַרבל פֿון זײַן זײַדענעם שלאָפֿראָק. עס זעט גאָר נישט אױס, עס זאָל אױפֿהערן גיסן. יעגאָר האָט נישט געענטפֿערט. דאָקטער צערבע איז צוגעגאַנגען צום קאַמין, אַװעקגעזעצט זיך בײַם פֿײַער און אָנגעװיזן מיט אַ פֿינגער דעם שװײַגנדיקן מענטש, ער זאָל זיך אױך דערנענטערן.

ווער גייט עס גאר אין אזא פארשאלטן וועטער, האט ער געפרעגט, אפילו א הונט נישט. יעגאר האט געשוויגן, די פארע פון זיינע מלבושים איז געגאנגען אלץ געדיכטער ביים פייער פון קאמין. דאקטער צערבע האט זיך אויפגעהויבן פון ארט, צוגעגאנגען צום טישל אין ווינקל און געבראכט צוויי פלעשער מיט גלעזלעך. וואס ווילסטו יונגע, וויין צי שנאפס? האט ער געפרעגט שמייכלענדיג. יעגאר האט געשוויגן, דאָקטער צערבע האָט מיט וואַקלדיקע הענט אָנגעגאָסן די גלעזער. איך וועל, ווי געוויינלעך, טרינקען וויין, האָט ער גערעדט. איך גלויב, אַז פֿאַר דיר וועט זײַן בעסער שנאַפּס. עס וועט דיך דערוואַרעמען. ער האָט אים געשטופּט דאָס גלאָז אין דער האַנט אַרײַן. נו, טרינקען, טרינקען! האָט ער באַפֿוילן און געקוקט אויף אים מיט דורכדרינגלעכע און אומרויִקע אויגן. צי ער וועט נעמען דאָס גלאָז, צי נישט? ווי מע קוקט אויף אַ בייזן הונט, וואָס מע וויל אים איבערקויפֿן און אונטערטעניק מאַכן מיט שפּײַז. יעגאר האט ענדליך גענומען דאס גלאז מיט משקה און עס אויסגעטרונקען מיט איין זופ. דאקטער צערבע האט געפילט א דערלייכטערונג. ביסט הונגעריג? האט ער געפרעגט. ניין, האט יעגאר געענטפערט, כאטש דער הונגער האט געשריען אין זיינע געדערים. אה, דו ביסט, האט דאקטער צערבע געזאגט און אים צוגערוקט דעם טעלער מיט קוכן. יעגאר האט נישט געקענט ביישטיין דעם ריח פון שפייז, דער שנאפס אויפן ליידיגן מאגן האט אים גענומען שלאגן צום קאפ פארנעפלען, און ער האט גענומען א שטיקל קוכן אין דער שמוציגער האנט און מיט איין ביס עס אראפגעשלונגען. באלד האט ער גענומען מער פון טעלער, געפילט אז ער איז זיך מבזה אין די אויגן פון דעם פאר וועמען ער דארף זיך נישט מבזה זיין, און פונדעסטוועגן ווייטער געגעסן פון טעלער ביזן לעצטן שטיקל.

גאָט, װי פֿאַרלאָזט, פֿאַרװאָרלאָזט דו ביסט! האָט ער געזאָגט, פֿאַרקרימענדיק זיך. כ'האָב די גאַנצע צײַט געװאַנדערט, האָט יעגאָר זיך פֿאַרענטפֿערט, װאָכן לאַנג. פֿאַר װאָס ביסטו נישט געגאַנגען אַהײם, דומע יונגע? כ'האָב נישט געקענט גײן אַהײם נאָך דעם, װי כ'האָב געטאָן אַרבעט פֿאַר הער דאָקטער. נעמסט זאַכן שװער, האָט דאָקטער צערבע אים געענטפֿערט, שױן צו שװער. יעגאר האט גענומען ווידער רעדן זיינס, אלץ וועגן דעם פארשפרעכן וואס הער דאקטער האט אים געגעבן, וועגן דעם וואס קיין זאך איז אים נישט געבליבן איצט, קיין היים, קיין פריינט, אחוץ צורוקצופארן אהיים דריבן. דאקטער צערבע האט אים איבערגעריסן אין סאמע מיטן. לייג צו האלץ אין קאמין, דאס פייער גייט אויס. יעגאָר האָט צוגעלייגט האָלץ אין קאַמין. דאָקטער צערבע האָט זיך צוגעהערט מיט אַן אויער צום קנאַקן פֿון האָלץ און געזופּט געלאַסן זײַן ווײַן. מיט אַ מאָל האָט ער זיך אויפֿגעהויבן פֿון אָרט, אַרײַנגעגאַנגען אין שלאָפֿצימער צו זיך און צוריקגעקומען מיט אַ פּאָר אַלטע לאַק-שיך, גלאַנציקע אָבער פֿאַרדאַרטע.

איך וויל נישט מער, האָט יעגאָר זיך אָפּגעזאָגט. אָ, טרינק, עס איז גוט פֿאַר דיר, האָט דאָקטער צערבע אים באַפֿױלן. יעגאָר האָט געטרונקען, געװוּסט, אַז ער דאַרף עס נישט טאָן, און אױפֿס נײַ געטרונקען. דאָס פֿײַער אין קאַמין האָט אַלץ מער געװאַרעמט זײַנע פֿײַכטע מלבושים, געפּאַרעט זײ צוזאַמען מיט דעם פֿאַרװאָרלאָזטן קערפּער זײַנעם. מיטאמאל האט דאקטער צערבע א צי געטאן מיט דער נאז, ביסט שמוציג יונגע? האט ער געפרעגט. יעגאר האט דערפילט א ברי פון חרפה און גענומען ווייטער שטאמלען, אלץ וועגן דעם וואנדערן זיינעם וואס ער האט געוואנדערט, וועגן די ביטערע צייטן וואס ער האט געהאט צוליב דעם וואס הער דאקטער האט אים דערווייטערט פון זיך, דאָקטער צערבע האָט אים נישט געהערט. גיי אַרויף אויפֿן ערשטן שטאָק צום וואַשצימער און רייניק דיך ריכטיק אַרום, האָט ער אים געזאָגט. איך וועל אויסגעפֿינען פֿאַר דיר אַלטע וועש איבערצוטאָן. ווידער האָט יעגאָר געפֿילט, אַז ער גייט טאָן זאַכן, וואָס ער דאַרף נישט, אַז נישט דערויף איז ער אַהערגעקומען צו נעמען נדבֿות, נאָר צו מאָנען און פֿאָדערן. אָבער ווידער האָט ער געטאָן דאָס, וואָס מע האָט אים באַפֿוילן, פֿילנדיק דעם בזיון דערפֿון. דאָקטער צערבע האָט אים די לעצטע באַליידיקונג פֿון קאַבינעט צום ערשטן שטאָק צוריקגעוואָרפֿן. וואַש גוט אַרום די וואַנע נאָך זיך! האָט ער אַרויפֿגעשריגן, און קאַרג נישט קיין וואַסער! ווען יעגאָר איז צוריק אַראָפּגעקומען, האָט דאָקטער צערבע אַפֿילו נישט באַמיט זיך מער צו פֿאַרגלעטן זיין פֿאַראַכטונג צו אים. ער האָט איצט מער קיין ברעקל מורא נישט געפֿילט פֿאַר דעם יונגן מענטש, וואָס האָט זיך מיט אַזאַ שטורעם געהאַט אַרײַנגעריסן צו אים אין הויז. זײַן אויסגעוואַשן פּנים איז געווען מיד און פֿאַררויטלט, זײַנע בלויע אויגן מילד און אומשולדיק. די געשענקטע מלבושים, וואָס ער האָט געטראָגן, זענען געווען פֿרעמד און אויסגעוואַקסן און קאָמיש. דאָס ווײַסע געפּרעסטע העמד, די צו קורצע הויזן, שטרײַפֿלעך, די פֿאַרדאַרטע לאַקשיך, ענגע און גלאַנציקע, האָבן זייער לעכערלעך אויסגעזען אויף דעם מאָגערן, אויסגעצויגענעם בחורל. דאָקטער צערבען האָט זיך געגלוסט לאַכן, קוקנדיק אויף אים, און ער האָט זיך מיט זײַן געלעכטער נישט אויסבאַהאַלטן. הער דאָקטער לאַכט פֿון מיר? האָט יעגאָר געפֿרעגט, כאָטש עס איז בײַ אים קיין ספֿק נישט געווען. דאָקטער צערבע האָט נישט געפֿונען פֿאַר נויטיק דאָס צו לייקענען. לייג צו האָלץ אין קאַמין, האָט ער אים באַפֿוילן. יעגאָר האָט צוגעלייגט האָלץ. איצט גיס מיר אָן ווײַן אין גלאָז. דיר אויך. איך וויל מער נישט טרינקען, האָט יעגאָר זיך אָפּגעזאָגט, נאָך דעם ווי ער האָט אָנגעגאָסן ווײַן אין די גלעזער. טרינק ווען איך הייס דיר, האָט דאָקטער צערבע באַפֿוילן. עס איז גוט. יעגאָר האָט געטרונקען. מיט אַ מאָל האָט דאָקטער צערבע צוגעבױגן זיך צו יעגאָרן און אים אַ קניפּ געטאָן אין דער באַק. ביסט אײן נעטער בוב! האָט ער אים געזאָגט. אָבער דום. יעגאָר האָט דערפֿילט אַן עקל, סײַ פֿון די בײנערדיקע גליטשיקע פֿינגער, װאָס האָבן אים באַרירט, סײַ פֿון דער באַהאַנדלונג, װאָס מע װײַזט אים אַרױס, װי עפּעס אַ ייִנגל אַ ראָצער, און ער איז אױף אַ װײַלע געקומען צו זיך. איך בין גאט פארדאמט אלט און איך פארלאנג דאס וואס מען האט מיר צוגעזאגט, האט ער גענומען ווידער רעדן דאס וואס ער האט שוין אסאך מאל פריער דערמאנט. דאקטער צערבע האט אים נישט געלאזט רעדן און אים איבערגעחזרט די מיינונג וואס ער האט וועגן אים, אט דאס איז ער, נעט, אבער דום. ער האט געמיינט דאקטער צערבע אז ער וועט קענען ארבעטן מיט אים ווייל ער האט געגלויבט אין אים און אין זיין ראסע,

יעגער דארף נישט מיינען אז ער דאקטער צערבע איז זיך באגאנגען שטרענג מיט אים ווייל ער איז אים א שונא, אומזין. ער האט אלעמאל אים געהאלטן פאר א נעטן יונג, געהאט מיטלייד מיט אים דעם ארעמען טייוול. אויב ער האט אים דערווייטערט פון זיך איז עס געווען בלויז דערפאר ווייל ער האט גערעדט אומזין, געפאדערט אוממעגליכע זאכן, וואס האט פון געדולד ארויסגעבראכט, אבער ער איז גרייט צו פארגעסן אלץ, פארגעבן אים און אפילו באשעפטיגן אים. זיכער קען ער אים נישט באשעפטיגן מער אין אויסלענדישער דינסט ווי פריער, ווייל צו דעם מוז מען האבן איניציאטיוו, ענערגיע, פאנטאזיע אפילו, מיט איין ווארט, באגאבונג, וואס הער יעגאר קארנאווסקי, האט זיי ליידער נישט און קען זיי נישט דערווערבן.

ער יעגאר געהערט נישט צו די הערשער נאטורן, ווייל דער שיקזאל האט אים די באגאבונג נישט געגעבן, די געטער זענען זעט אויס נישט געווען גענוג גנעדיג צו אים, און ער דארף שלום מאכן מיט דעם גורל, נישט בונטעווען זיך, נאר זיין אונטערטעניג און געהארזאם, און עס וועט אים זיין גוט אין לעבן. נא, וואס דענקסטו דעריבער, יונגע? האט דאקטער צערבע ווידער געפרעגט. יעגאר האט אלץ נישט געענטפערט. דאקטער צערבע איז געגאנגען ווייטער אין זיינע רייד. ער האט אלעמאל געהאלטן פאר א זאך פון שלעכטן געשמאק צו האלטן ווייבער אין הויז דינסט, א געוואוינהייט וואס איז גענומען ביי די פאנטאפל מענער און קאטאלישע גלחים, אבער וואס איז דערווידער א דענקענדיגן מענטש און פיינשמעקער. די אלטע גריכן, די חכמים און פילאזאפן האבן בעסער פארשטאנען דאס לעבן. זיי האבן קיינמאל נישט ארומגערינגלט זיך מיט. ווייבער-פאָלק, נאָר בעסער געהאַט זייער שקלאַפּן יינגלעך פאַר לייב-דינער. זיי האָבן געזוכט אָט די שקלאַפּן יינגלעך פון די העכסטע משפּחות פון די באַזיגטע פעלקער, אַדל-קינדער און פּרינצן. אויך פון באַזיגטן ירושלים האָט מען יונגע יידישע פּרינצן געבראַכט און פאַרקויפט פאַר לוסט-יונגען און שקלאַפן צו רייכע אַדל-לייט און פילאָזאָפן. און אויך ער, דאָקטער צערבע, אַ גריך אין גייסט, א פילאזאף און פיינשמעקער וואלט גערן געהאט צו האבן ביי זיך אין הויז אן עכטן נעטן יונג, א פארנונפטיגן געהארזאמען. נא, וואס דענקסטו דעריבער? האט ער צום דריטן מאל געפרעגט ביי יעגור'ן. יעגור האט אלץ נישט געענטפערט, נאר געקוקט מיט בלויע שטארע אויגן אויף דעם וואס האט גערעדט צו אים. דאָקטער צערבע האָט געהאַלטן די זאַך פֿאַר אָפּגעמאַכט און אָנגעגאָסן ווײַן אין די גלעזער. נאַ, טרינקען מיר, ברודערשאַפֿט, האָט ער געזאָגט, און אויסטרינקענדיק דאָס גלאָז ווײַן מיט איין זופּ, האָט ער זיך צוגעבויגן צו יעגערן און אים אַ קוש געטאָן אין די ליפּן. יעגער האָט דערפֿילט אַזאַ עקל פֿון די גליטשיקע ליפּן, אַז ער האָט זיך האַסטיק צוריקגערוקט צו דער וואַנט. דאָקטער צערבע איז אים נאָכגעגאַנגען. בוב! האָט ער געשעפּטשעט, שאַרנדיק זיך נעענטער צו אים.

פֿון דער ביכער-פּאָליצע, צו װעלכער ער האָט זיך צוגעשפּאַרט, האָט אַראָפּגעקוקט צו אים אַ פֿיגור פֿון עבנהאָלץ, אַ פּרימיטיװע אַפֿריקאַנער פֿיגור פֿון אַ געטשקע, איבערגעטריבן אין דער געשלעכטלעכער באַצײכענונג. ער האָט זי גענומען אין דער האַנט אַרײַן און מיטן גאַנצן כּוח אַראָפּגעלאָזט זי איבער דעם נאַקעטן, פֿײַכטן שאַרבן פֿון דעם קלײן-געװוּקסיקן מאַן אין זײַדנס. ערשט האָט גענומען מאַכן קולות דער פּאַפּוגיי, מאַלצײַט, הער דאָקטאָר! האָט ער געריסן זיך מיט באַנומענע האַלדז-קולות, מאַלצײַט! צוזאַמען דערמיט האָט דער פֿויגל גענומען לאַכן, לאַכן, גרילצנדיק, היסטעריש, ווי אַ פֿרוי אין איר שגעון. דאָס פֿויגלשע געלעכטער האָט יעגאָרס כעס און עקל און כּוח פֿאַרשטאַרקט. ער האָט נישט אויפֿגעהערט שלאָגן מיט דער הילצערנער געטשקע איבער דעם נאַקעטן שאַרבן. דער שארבן האט זיך אראפגעלאזט, יעגאר האט זיך אנגעבויגן איבער אים צו דער ערד, און אלץ געהאלטן אין איין שלאגן. ווען דער פויגל האט אויפגעהערט לאכן, האט יעגאר זיך אפגעשטעלט. די שטארע אויגן פון דער איינגעקנאדערטער פיגור אויף דער ערד האבן געגלאצט אויף אים, אפענע אבער אומבאוועגליכע. כאָטש יעגאָר האָט קיינמאָל נאָך קיין טויטן נישט געזען, האָט ער געוווּסט, אַז דאָס איז טויט. ער האָט פֿאַרבויגן אַ פּאָלע פֿון זיידענעם שלאָפֿראָק און פֿאַרדעקט דאָס פּנים פֿון טויט, עס זאָל נישט קוקן אויף אים. מיט אַ מאָל האָט ער דערזען דעם טויטנס קליידער אויף זיך. ער האָט מורא געקראָגן פֿאַר זיי און זיי גיך אַראָפּגעוואָרפֿן פֿון זיך, די צו קורצע הויזן אין שטרייפֿן, דאָס שטייף אויסגעפּרעסטע העמד, די ענגע לאַקשיך. איילנדיק האָט ער אַרױפֿגעצױגן אױף זיך די אײגענע מלבושים, די פֿײַכטע און אָפּגעטראָגענע, אָנגעטאָן די נאַסע צעריסענע שיך אױף די הױלע פֿיס, אַרױס אין דרױסן, און אַרױפֿגעכאַפּט אױף זיך דעם נאַסן רעגנמאַנטל, װאָס ער האָט געהאַט איבערגעלאָזט פֿאַר דער טיר. עס האָט מער נישט גערעגנט, בלױז אַ נעפּל איז געשטאַנען, אַ שװערער און געדיכטער. פון ברעג ים האבן שיפן אימהדיג געוואויעט, ווארנדיג פאר געפאר פון דער נעפלדיגער נאכט. דער נעפל איז געווען אזוי געדיכט, אז מען האט נישט געזען נישט קיין הייזער, נישט קיין בוימער און קוסטעס, נישט קיין ליכט. דאס איינציגע ליכט, מטושטש און געל, האט זיך געשניטן פון די פענסטער פון הויז ביי וועלכן ער איז געשטאנען. אליין נישט וויסנדיג צוליב וואס, איז ער נאכאמאל אריין אין דער האלב-אפענער טיר, כדי די איבערגעלאזענע ליכט צו פארלעשן. דער פּאָפּוגײַ האָט זיך װידער פֿונאַנדערגעלאַכט. יעגאָר האָט גענומען לעשן אײן לאָמפּ נאָכן אַנדערן. װען ער איז צוגעקומען צום גרינעם לאָמפּ איבערן שרײַבטיש, האָט ער געזען, װי דער שופֿלאָד פֿון שרײַבטיש איז האַלב אַרױסגערוקט. ער האָט אַרײַנגעקוקט אינעװײניק, װי ער װאָלט עפּעס דאָרט פֿאַרגעסן. דאָרט זענען געלעגן אָנגעװאָרפֿן בריװ, פּאַפּירן, פּאָסטמאַרקן, עטלעכע אױסגעלאַסענע בילדלעך, אַ בריק, קינסטלעכע צײן, גאָלדענע מאַנקעטן-קנעפּ, געלט און אַ רעװאָלװער, אַ קלײנער רעװאָלװער, מיט אַ פּערלמוטערן הענטל. יעגאָר האָט פֿון געלט גענומען אײן ניקל און אַרײַנגעלײגט אין קעשענע. אין דער אַנדערער קעשענע האָט ער אַרײַנגעלײגט דעם רעװאָלװער מיטן פּערלמוטערנעם הענטל, װאָס צו אַזעלכן האָט אים תּמיד דאָס האַרץ געצױגן, נאָך פֿון קלײנערהײט אָן, װען אָנקל הוגאָ פֿלעגט אים געבן זײַן רעװאָלװער צו שפּילן זיך. פֿאַרלעשנדיק דאָס לעצטע ליכט, איז ער מיט שטילע טריט אַרויס אין דרויסן און פֿאָרזיכטיק פֿאַרמאַכט די שווערע אָנגעדראָלענע טיר, ווי ער וואָלט מורא געהאַט אויפֿצוּוועקן עמעצן אין הויז. אין דער איינזאַמער פֿאַרנעפּלטער גאַס האָט אים דערגרייכט דאָס לעצטע געלעכטער פֿון פּאָפּוגײַ. מאַלצײַט, הער דאָקטאָר! האָט דאָס פֿויגלשע קול געשריגן און געלאַכט. מאַלצײַט! יעגאָר האָט געאיילט מיט גרויסע שפּאַנען, כּדי נישט צו הערן מער דאָס גרילצנדיקע קול.

האָט ער געקוקט מיט גרויסע בלויע אויגן, שולדיקע און שמייכלענדיקע, צו דעם טונקעלן צעוואַקסענעם מענטשן, וואָס האָט זיך אָנגעבויגן איבער אים. דאָקטער קאַרנאָווסקי האָט מיט כוח געעפֿנט דעם זונס פֿאַרקלאַמערטע האַנט, אַרויסצוּוואַרפֿן דעם רעוואָלווער פֿון איר. עפֿן די האַנט, זון, האָט ער געזאָגט שטיל, אָט אַזוי. יעגאָר האָט נישט אויפֿגעהערט שמייכלען זײַן שולדיק שמייכל.

ער האָט מיט איין האַנט אויפֿגעריסן די מלבושים פֿון ייִנגלס ברוסט און מיט דער אַנדערער געכאַפּט זײַן פּולס. דער פּולס האָט געשלאָגן שטאַרק. אָטעם, קינד! האָט ער געזאָגט שטיל. איך קען נישט, פֿאָטער. טוט וויי! האָט יעגאָר געענטפֿערט אָפּגעהאַקט, שלינגענדיק הונגעריק לופֿט אַרום זיך.

געוואוסט אין וועלכע ריכטונג זי איז געגאנגען. נעם ארום מיין נאקן מיט די הענט, קינד, האט ער געזאגט, כאפנדיג גיך זיין זון אויף די אקסלען און געצלען אים צום בעט. אט אזוי, צוגעטולעט מיט ביידע הענט ארום פאטער'ס שטארקן, ווארעמען נאקן, האט יעגאר גענומען ציטערן. געשלאגן, פאטער, האט ער גערעדט אפגעהאקט און שווער, צום טויט געשלאגן. ער האט מיך באליידיגט. שווער באליידיגט, איך האב מורא. נישט ציטערן קינד, האט דאקטער קארנאווסקי געווארנט, רואיג זון, רואיג. די זאך האט אים נישט געקענט איבערראשן אין זיין פארגעברייטקייט צו שלעכטע בשורות. יעגאר האט איינגעקלאמערט זיך מיט די הענט אין פאטער'ס נאקן ווי ווען ער איז נאך א קינד געווען און געהאט שלעכטע חלומות אין זיין פינסטער קינדער צימער אין די נעכט, כ'האב אזוי מורא פאטער. האָט ער גערעדט אָפּגעהאַקט. איך בין מיט דיר, קינד, האָט דאָקטער קאַרנאָווסקי אים באַרויִקט, ווי אַ מאָל, ווען ער פלעגט אייננעמען אים קינדווייז אין זיינע נאַכטיקע פּחדים. טערעזאַ קאַרנאָווסקי איז געבליבן זיצן פאַרגליווערט אין איר נאַכט-העמד, ווען זי האָט זיך אויפגעכאַפּט פון שווערן שלאָף און דערזען, ווי דער מאַן טראָגט יעגאָרן אויף די הענט און לייגט אים אויס אין זיין בעט. דער קורצער אָפּגעהאַקטער אָטעם פון ייִנגל האָט זי אויפגעוועקט פון איר פאַרשטיינערטקייט. יעגאָרכן! האָט זי גענומען שרײַען און אין איר נאַכטהעמד געלאָזט זיך לױפֿן צו דער טיר, כּדי אױפֿצופּראַלן זי און רופֿן הילף. דאָקטער קאַרנאָװסקי האָט זי שאַרף אָפּגעשטעלט. נישט שרײַען! האָט ער באַפֿױלן. טו אים אױס, גיך! זײַנע רײד, רויִקע און באַפֿעלנדיקע האָט זי געבראַכט צום זינען, װען זי איז געװען אַ קראַנקן-שװעסטער אין פּראָפֿעסאָר האַלעװיס קליניק, און ער, דאָקטער קאַרנאָװסקי, איז אָנגעקומען דאָרט פּראַקטיצירן. קינד, װאָס האָסטו געטאָן? האָט זי געמורמלט, אױסטוענדיק די פֿײַכטע מלבושים פֿון איר אינגל, כאָטש פֿול מיט װײטיק אין רעדן און הונגעריק אין כאַפּן לופֿט, װאָס ער האָט נישט געקענט, האָט יעגאָר גערעדט און געשמײכלט, געשמײכלט פֿאַרשעמט און שולדיק. כ'האָב געמוזט עס טאָן, מוטי, האָט ער גערעדט אָפּגעהאַקטע רײד. מ'האָט מיך באַלײדיקט, מוטי. שװער באַלײדיקט. דאקטער קארנאווסקי האט אנגעצונדן די לאמפן אין שטוב, אלע וויפל ער האט געהאט, איבערגערוקט טישן און געגעבן באפעלן, וואסער מיט זייף האט ער באפוילן שארף, שפרייט אויס א ליילעך איבערן טיש און גרייט צו שפירט יאד און עטער, טערעזע האט פונקטליך אויסגעפירט דעם מאנ'ס באפעלן. ביים אויסשפרייטן דעם ליילעך אויפן טיש האט זי די שרעק ווידער ארומגענומען, געארג, איך וועל לויפן רופן אן אמבולאנס, האט זי געזאגט, א פארלוירענע, געדענקענדיג אז דער מאן טאר נישט פראקטיצירן אין נייעם לאנד. טו וואס איך הייס, האט דאקטער קארנאווסקי איר אפגעהאקט, יעדע רגע איז טייער. זי האט מער נישט גערעדט, נאָר אױסגעפֿירט דעם מאַנס באַפֿעלן מיט אַזאַ גענױקײט, װי ניט זי װאָלט געװען װײַב און מוטער, נאָר די אַמאָליקע קראַנקן-שװעסטער פֿרײלין טערעזע אין פּראָפֿעסאָר האַלעװיס קליניק, בײַם אַסיסטירן דעם פּינקטלעכן און שטרענגן דאָקטער קאַרנאָװסקי אין זײַן שפּיטאָל-אַרבעט. אַלץ איז געװען אױף אַן אָרט אין דאָקטער קאַרנאָװסקיס שענקל, װאָס ער האָט געהאַלטן זײַנע אינסטרומענטן און מכשירים אין דער זעלבער אָרדענונג, װי זײ זענען געלעגן אױף יענער זײַט, װען ער האָט געהאַט זײַן גרױסע פּראַקטיק. אפילו די גומענע הענטשקעס, דער דאקטארשער כאלאט, א ווייסער און אויסגעפרעסטער, זענען געלעגן גרייט אנצוטאן זיי ווען נאר מען וועט דארפן. דאקטאר קארנאווסקי האט געהייסן טערעזען דערלאנגען זיך דאס סאמע נויטיגסטע. אפילו דעם כאלאט מיט די הענטשקעס האט ער נישט געלאזט טערעזען ארויסנעמען. ער האט נישט געהאט קיין צייט דערצו.

ער האָט מורא געהאַט פֿאַר אַ בלוט-אױסגוס. גיך האָט ער אַרומגעװאַשן מיט קאַלט װאַסער און זײף דעם זונס מאָגערן ברוסטקאַסטן, אַרומגעגאָסן מיט אַלקאָהאָל און אָפּגעטריקנט מיט יאָד. מוטיק זון! האָט ער גערעדט צו יעגאָרן, װאָס האָט געקוקט מיט ברײט-געעפֿנטע בלױע אױגן אױף אים. יעגאָר האָט גענומען דעם פֿאָטערס האַנט און אַ קוש געטאָן. דאקטער קארנאווסקי האט דערפילט אזא פאטערליכע ווארעמקייט אין הארץ פון זוהנס קוש דעם ערשטן פאר יארן, אז ער האט אויף א רגע אפגעשפארט צייט א קוש צו טאן אים צוריק אין מויל. גלייך דערנאך איז ער געווען צוריק רואיג און שנעל און אנטשלאסן, כירורג פון קאפ ביז די פיס. פארלייגנדיג א האנטוך אויף דעם שווייס באגאסענעם שווער אטעמדיגן פנים פון חולה, האט ער גענומען טריפן עטער דערויף, טראפן נאך טראפן, שלאָף, קינד, האָט ער גערעדט זאַנפֿט, װי מען שלעפֿערט אײַן אַ קינד אין אַ װיגל. אײנס און צװײ האָט ער אָפּגעװאַשן די הענט, געהײסן טערעזען, אָפּגיסן זײ מיט אַלקאָהאָל און געכאַפּט דעם לעצטן בליק אױף דעם אײַנשלאָפֿנדיקן זון זײַנעם, װאָס האָט געשמײכלט זײַן שולדיקן שמײכל, דעם שמײכל פֿון אַ צוריקגעקומענעם זון, װאָס בעט אײַנזען און פֿאַרגעבונג. טערעזע איז געשטאַנען אַ בלײכע אין דער רויטער שײַן פֿון דער שטאַרק באַלויכטענער שטוב און מיט אַלע כּוחות אײַנגעהאַלטן דאָס גרימפּלעניש אין אירע אויפֿגעטרײסלטע אינגעווידן. איר ווײַסע הענט האָבן זיך געטרײסלט. דאָקטער קאַרנאָווסקיס פֿאַרקאַשעטע האָריקע און קרעפֿטיקע הענט זענען געווען פֿעסט, זיכער און רואיק, ווי זײַנע הענט איז געווען רואיק זײַן פֿאָטערלעך געמיט. ער האט דעם לעצטן בליק געטאן אויף זיין זון, א מסוכנ'עם אבער אן אויסגעהיילטן פון זיין שפלות, ער איז שטאלץ געווען מיט אים, דעם געוואונענעם און צוריקקומענדיגן. רואיג און אויפמערקזאם האט ער באפוילן טערעזע'ן, וואס איז געשטאנען גרייט אויסצופירן יעדן באפעל זיינעם. און ער האט גענומען דאס כירורג'ישע מעסער וואס פראפעסאר האלעווי האט עס אוועקגעגעבן א מתנה נאך זיך, און וואס איז אים געווען אזוי מזל'דיג פאר לאנגע יארן פון זיין פראקטיק. דורך דער נאכטיגער שטילקייט האט זיך דערטראגן דאס טופען פון פערדישע פאדקאוויס איבערן פלאסטער, דאס באקאנטע הייזעריגע קול פון מילכמאן, האט עס באפוילן אפצושטעלן זיך, האו מערי, האו! דורך דעם שווערן נעפל האבן זיך די ערשטע שטראלן פון באגינען דורכגעריסן און באלויכטן די פענסטער מיט א גרינער אויפגייענדיגער ליכט. סוף פון בוך די משפחה קארנאווסקי פון יוד יוד זינגער, איך האף חשוב'ער ליינער אדער ליינערין אז איר האט געהאט הנאה פונעם בוך, און איך ווינטש אייך צו האבן נאך אסאך הנאות פון ביכער געשריבן דורך אידישע שרייבער. א דאנק און א גוטן טאג. You have reached the end of disc seventeen. איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורך דעם אידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס.